זאגט די משנה, המביא גט ממדינת הים, איינער האט געברענגט א גט פון חוץ לארץ פון ווייטע ערטער, איז דאך דער דין אז דער שליח דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, פאר אים איז געווארן געשריבן דער גט און ער האט געזען ווי מ'האט גע'חתמ'ט דעם גט, ואמר, דער שליח האט געזאגט בפני נכתב, ער האט געזען אים שרייבן, אבל לא בפני נחתם.

אדער בפני נכתב חציו, פאר מיר איז געווארן געשריבן א העלפט, ובפני נחתם כולו, פאר מיר איז דער גאנצער געווארן געחתמעט איז פסול, איז פסול. איי מען זאגט דאך עדות, ווען עס פעלט דאך, מען זאגט דאך עדות נאר אויף א העלפט כתיבה ווי איז אבער אויך דער זעלבער דין. אחד אומר בפני נכתב. ואחד אומר בפני נחתם. ס'דא צוויי, איינער זאגט אויף די כתיבה און איינער זאגט אויף די חתימה, איז אויכעט פסול. איז די גמרא איז שוין ווייטער דא א מחלוקת, ווי מיינט מען צו ביידע זענען די שלוחים, סיי דער וואס ער זאגט בפני נכתב און דער וואס ער זאגט בפני נחתם זענען שלוחים זענען נישט קיין שלוחים. איינער לערנט איין אז ס'רעדט זיך א שליח איז נאר איינער, איז אויב דער אנדערער איז נישט קיין שליח איז ער פסול, ווייל וועמען טוט מען גלייבן? נאר א שליח. א שליח דארף זאגן ביידע, אבער א אנדערע מענטש קען דאס נישט זאגן, און דער וועלכער לערנט ביידע זענען שלוחים, דאך איז עס פסול. פארוואס? ווייל מיר האבן דאך געזאגט פארוואס אויב איך זאג דער טעם פון דעם זאגן איז משום קיום לפי שאין עדים מצויים לקיימו, וואס דארף מען זאגן אויך בפני נכתב, כדי מען זאל וויסן אז דאס איז אנדערש ווי קיום שטרות, ווייל וואס דארף מען דא עדות זאגן בפני נכתב, כ'האב מורא אז מען וועט דא זען איינער איז מקיים דעם גט אויב מען וועט נאר זאגן בפני נחתם, הייסט עס אז איין מענטש איז מקיים די חתימות וועט מען קומען זאגן ביי אלע שטרות אז ס'איז גענוג איין עדות, און אין אמת'ן ביי אלע שטרות מוז דאך זיין צוויי זאלן דערקענען, דעריבער האט מען מתקן געווען מ'זאל זאגן אויכעט בפני נכתב, מ'זאל זען אז דא איז עס אנדערש ווי אומעטום. טא ווען איז דא א היכר. ווען האט מען נישט געהן אויסטוישן מיט שטרות? דווקא דער זעלבער מענטש וואס ער זאגט בעפארן א נעכטען, דער זעלבער מענטש זאגט בעפארן א נעכטען. אבער אויב איינער זאגט בעפארן א נעכטען און איינער זאגט בעפארן א נעכסען, קומט זיך אויס דאס פארסן. שניים אומרים בעפארן איינער נעכטען. צוויי זאגן בעפארן איינער נעכטען. ואחד אומר און איינער זאגט בפני נחתם פאר מיר איז ער געווארן גע'חתמ'עט, פסול, איז ער אויך פסול מכח דעם טעם ווייל אתי לאיחלופי, ווייל דער וואס ער זאגט נחתם דער זעלבער זאגט דאך נישט עדות אויף דער כתיבה, וועלן מענטשן מיינען אז ס'איז א ענין פון קיום און מ'וועט מיט דעם זאגן ס'איז גענוג איינער. ורב יהודה מכשיר, רב יהודה קריגט אויף ביידע זאכן, רב יהודה זאגט

אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר פסול, אי כשהגט יוצא מתחת ידי אחד, אויב דער גט גייט ארויס פון איינעמ'ס האנט, שהוא מביאו, ער איז דער שליח וואס ער ברענגט אים, ואין חברו שליח בהבאתו, דער חבר איז נישט קיין שליח אין זיין ברענגען, משום הכי פסול, דעריבער איז ער פסול, דלשליח הצריכו למימר תרוייהו, דער שליח דארף זאגן ביידע. ולמאן דמוקי לה נמי בגמרא, דער וואס לערנט עס איין אין גמרא, בשניהם שלוחים, ביידע זענען שלוחים, אפילו הכי פסול דאך איז ער פסול, כיוון דחד הוא דאיכא אחתימה, ס'נאר דא איינער אויף די חתימה, והאי לא מסהיד אכתיבה, ואתי לאיחלופי, וועט מען קומען אויסטוישן בקיום שטרות דעלמא בעד אחד, כדאמרינן בפרק קמא, ווי מ'זאגט אין ערשטן פרק. שנים אומרים בפנינו נכתב. ואחד שלישי אומר איז נמי פסול ס'איז אויך פסול משום האי טעמא ווייל אתי לאיחלופי ווייל אויף די כתיבה זאגט איינער עדות און ער זאגט נישט עדות אויף די כתיבה ורב יהודה מכשיר כיון דמצרכינן לאסהודי נמי אכתיבה ווייל מ'דארף אויך עדות זאגן אויף דעם שרייבן או הוא אדער ער או אחר אדער א אנדערער תו לא אתי לאיחלופי האב איך נישט קיין מורא אז מ'וועט קומען זאגן קיום שטרות איז אויך גענוג איינער ובגמרא אמרינן, די גמרא זאגט, דחלוק היה רב יהודה, רב יהודה האט געקריגט, אף בראשונה אויכעט צום פריערדיגן דין, אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, האט ער אויף דעם אויכעט געקריגט, ווייל פשטות ווייזט דאך אויס ער קריגט נישט אויף דעם, ווייל אנישט האט ער עס געדארפט נישט שטיין איין פאל, אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, און ס'זאל נישט שטיין דער פסול, נאכער שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם, פסול, ורב יהודה מכשיר, איז, זאגט דער רש י, די גמרא זאגט ער קריגט אויפ'ן ערשטן אויכעט. אחד אומר בפני נכתב שנים אומרים בפנינו נחתם כשר בגמרא מפרש. גמרא, פרעגט די גמרא הא תו למה לי? וואס דארף מען נאכאמאל שטיין דיע משנה אז ס'דא א דין אז אויב מ'האט נישט געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם איז פסול. הא תנא ליה חדא זימנא, מ'האט שוין געלערנט אין דעם ערשטן פרק, האט מען דארט געלערנט, המביא גט ממדינת הים, ער ברענגט א גט פון חוץ לארץ פון א ווייטע ארט, צריך דארף דער שליח שיאמר זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, פאר מיר איז ער געווארן געשריבן, פאר מיר איז ער געווארן גע'חתמ'ט. ענטפערט די גמרא, אי מההיא, איך זאל נאר האבן די ערשטע משנה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט צריך, מען דארף, לכתחילה דארף מען, ואי לא יאמר, און אויב מען האט נישט געזאגט, דאן כשר איז אויך כשר, קא משמע לן, דא ווערט שוין דערמאנט דער דין, אז אויב מען האט נישט געזאגט, איז פסול. אין די משנה האט מען געלערנט בפני נכתב חציו, דער שליח זאגט א האלבע גט איז געווארן געשריבן פאר אים, ובפני נחתם כולו פסול. פרעגט די גמרא הי חציו, וועלכע העלפט איז געווארן געשריבן פאר אים? אילימא, וועסטו וועלן זאגן חציו ראשון, די ערשטע העלפט פון גט, וואס אין די ערשטע העלפט. איז געשריבן פאר אים והאמר רבי אלעזר אפילו לא כתב בו אפילו מען האט נישט געשריבן אלא שיטה אחת לשמה נאר איין שורה לשמה שוב אינו צריך דארף מען נישט מער דער רש"י טייטשט דא אויך שיטה אחת לשמה מיינט מען די ערשטע שורה איז געווען דער שם האיש והאישה והזמן. אבער תוספות פריער דף ה עמוד ב ווערט דארט דערמאנט די גמרא, זאגט דער תוספות וואס האט א דין שיטה ראשונה, אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת, פירוש לא ראה אלא שיטה ראשונה דמסתמא סיימו לשמה, עס כאפט זיך א גרויסע נפקא מינה לדינא, לויט רש"י איז נאר דווקא גוט אויב די ערשטע שורה איז געווען, ווייל די ערשטע שורה איז פארהאנען שם איש ואישה. והזמן, אבער תוספות לערנט אפילו שם איש ואישה והזמן איז נישט אין דער ערשטער שורה, נאר אויב מ'האט געזען די ערשטע שורה געשריבן לשמה, איז מסתמא האט מען אלעס געשריבן, ער זאגט דאך נישט אז די אנדערע ניט לשמה, ממילא איז די קשיא, איז אויב דער האט געזען די חציו ראשון, פארוואס זאל עס זיין פסול? רבי אלעזר זאגט דאך אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך, אלא אמר רב אשי זאגט רב אשי חציו אחרון ער זאגט עדות אויף די לעצטע העלפט. אין דער משנה האבן מיר געלערנט בפני נכתב כולו, איינער זאגט עדות אויף די כתיבה, ובפני נחתם חציו, און דער צווייטער זאגט עדות אויף די חתימה, פסול איז די גט פסול, איז די גמרא וועט שוין רעדן עמוד ב' ווי עס רעדט זיך צי ביידע זענען שלוחים צו ברענגען דעם גט צי נאר איינער איז א שליח. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, רב חסדא גייט נישט איינלערנען מפרש זיין די משנה, נאר ער זאגט א אייגענע זאך דארטן, ווען איינער זאגט בפני נכתב און איינער זאגט בפני נחתם וועט זיין א דין, ואפילו שניים מעידים על חתימת יד שני פסול, אפילו דאס גייט ארויף אויף דעם דין, איינער זאגט בפני נכתב כולו און בפני נחתם חציו, און אויף די אנדערע חתימה זאגן עדות צוויי מענטשן אז דאס איז די חתימה פון דעם צווייטן עדות. חציו די טייטש איין עדות איז אויכעט די גט פסול. דאס הייסט אזוי, איינער זאגט בפני נכתב און דער אנדערער זאגט בפני נחתם חציו פאר מיר געווארן גע'חתמ'עט איין עדות. און אויף די חתימה פון דעם אנדערן עדות קומען צו גיין צוויי מענטשן מן השוק און זיי זאגן אז דאס איז זיין חתימה, זאגט רב חיסדא וועט דער גט זיין פסול. פארוואס? או כולו כתקו או כולו מאי טעמא או כולו בקיום הגט, אדער אלעס זאל זיין בקיום הגט. אזוי ווי מען איז מקיים דעם גט, וואס מען דארף עדות זאגן אויף ביידע די חתימה פון ביידע עדות, או כולו בתקנת חכמים, אדער אלעס זאל זיין די תקנה פון די ווי די תקנה פון די חכמים, וואס די חכמים זאגן אז די שליח איז באגלייבט, אבער ס'זאל צוגיין א העלפט זאל גיין בפני נחתם חציו זאל צוגיין בתקנת חכמים און דאס אנדערע זאל זיין אלס דין קיום קאן נישט זיין. מתקיף לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא מי איכא מידי קאן דען זיין אזא זאך דאילו אמר חד כשר אויב דער שליח אליין זאל זאגן נישט דאס לשון פון בפני נחתם, נאר ער זאל זאגן דעם לשון פון קיום, יודע אני. לויט רבא'ן איז דאך דער גאנצער טעם פארוואס דארף מען לפי שאין עדים מצויים לקיימו, און לויט רבא'ן העלפט יודע אני, איז ווען איינער זאל זאגן יודע אני. כשר, ווער איז דער איינער? אויב דער שליח אליין זאל זאגן אז ער ווייסט די אנדערע חתימה אויכעט, וואלט דאך געווען כשר. השתא דאיכא תרי פסול, איך קען דאך נישט זאגן צוויי עדות זאלן זיין שוואכער ווי די שליח, ממילא לערנט רבא אז אין אזיין פאל ווי שנים מעידים על חתימת יד שני איז יא גוט, איז כשר. אלא אמר רבא, רבא זאגט דו ווייסט כדי אראפצין אזיין זאך אפילו הוא דער שליח ואחר מיט נאך א מענטש מעידים מעידים זאגן עדות על חתימת יד שני פסול, איז ער פסול. הערט א מעשה, ווען דער שליח אליין זאל זאגן ביידע חתימות וואלט געווען גוט, נאר יעצט דא עס קומט צו נאך איינער צו דעם שליח מקיים זיין חתימת יד עד שני, דעמאלט טויג עס נישט, אן דעם עדות איז גוט און מיט דעם עדות איז נישט גוט, ווי זאל עס זיין? מיר וועלן פריער מקדים זיין ביי עדות ממון. איז דא א דין על פי שנים עדים יקום דבר, טייטש איך אז די גאנצע זאך דארף ארויסגיין פון צוויי עדות, א האלבע זאך פון איין עדות און די האלבע זאך, די אנדערע האלבע זאך פון צווייטן עדות, ווי וועט זיין א מציאות איין עדות איז דא אויף דריי פערטל און דער אנדער עדות איז דא נאר אויף א פערטל, איז פסול, ווי קאן זיין אזא מציאות, הערט א מציאות, ראובן און שמעון צוויי מענטשן, נישט קיין ברידער פארשטייט זיך, האבן זיך גע'חתמ'ט אויף א שטר, א שטר פון געלט. ראובן איז געשטארבן, קומט יעצט צו גיין שמעון, ער זאגט עדות אויף זיך אז דאס איז זיין חתימה, אויף זיך אליין איז ער איינער דער בעל הבית באגלייבט, אבער אויף ראובנ'ען גלייב איך נישט שמעונ'ען. שמעון זאגט עדות אויף ראובנ'ן, גייט זיך עס שוין צו ניט אויף כתב ידו, נאר זאגט עדות אויף א צווייטן, איז ער באגלייבט, דארף זיין צוויי עדות. איז אויב דער שמעון זאגט עדות מיט נאך איין עדות על חתימת יד ראובן, איז נישט גוט. פארוואס איז נישט גוט? ווייל מיט דעם וואס דער שמעון האט געזאגט אז דאס איז דאס איז כתב ידי, האט זיך שוין אפגעטון א האלבע זאך. נאכהער וואס ער זאגט עדות אויף די חתימה פון דעם אנדערן עדות, זאגט ער דאך עס מיט הצטרפות מיט נאך איינעם, איז פון דער אנדערע העלפט גייט ארויס א פערטל דורך אים און א פערטל דורך אים, איז דאס איז א דין בדיני ממונות, אויב עס גייט ארויס ווינציגער א פערטל, דאס הייסט די גאנצע ווינציגער א פערטל דורך איין עדות, טויג נישט ביי א גט. פאסט זיך דאס נישט צו זאגן. פארוואס? ווייל ביי א גט גלייבט מען דאך איינעם אויכעט. ביי א גט גלייבט מען דאך איינעם אויף דעם קיום הגט דעם שליח. נאר וואס דען אויב איך וועל דא אויך זאגן אז דער שליח איז זיך מצרף צו דער אויף איין העלפט, זאגט ער בפני נחתם אויף איין עדות, און אויף די אנדערע העלפט, איז זיך מצרף מיט איינעם מן השוק, מצד הסברה דארף עס זיין גוט, ווייל דא האט דאך נישט קיין ממון זאך, אבער מען וועט קומען אויסטוישן, מען וועט קומען זאגן ביי דיני ממונות אויך זאגן די זעלבע זאך, קומט אויס אזוי, דער פסול איז נישט מכח גט, מכח גט פארוואס זאל איך פסל'ען? גיט א קוק, ער איינער אליין אן דעם אנדערן וואלט געווען גוט אויף אלעס, נאר נאך איינער איז נאך ערגער, נו יא ס'איז טאקע ערגער, נישט ווייל עס פעלט די נאמנות פון גט, נאר מען וועט קומען אויסטוישן דאס בממון, מאי טעמא, אתו לאיחלופי, מען וועט קומען אויסטוישן בקיום שטרות דעלמא, ווען צוויי זענען געחתמעט אויף א שטר, ראובן און שמעון, און ראובן איז געשטארבן, קומט צו גיין שמעון און ער זאגט, דאס איז מיין כתב, און דאס איז דער כתב יד פון דעם ראובנען, און נאך איינער מן השוק איז זיך מצרף מיט דעם שמעונען, אז דאס איז דער כתב יד פון דעם ראובנען, איז דעמאלט איז עס נישט קיין גוטער קיום, פארוואס איז דעמאלט נישט קיין גוטער קיום? די וקא נפיק בײַ אַנדערע שטרות טוט מען דאָך אַרויסנעמען נכי, ווינציקער, ריבעא דממונא, אַ פערט חלק פון די געלט אַפּומא דחד סהדא, ווײַל אויף זיך אַליין איז ער דאָך באַגלייבט. דער שמעון איז מיט דעם וואָס ער זאָגט זה כּתבֿ ידי איז עס שוין אַ האַלבע עדות, און אויב דער שמעון העט זיך מצרף זײַן מיט נאָך איינעם, לגבי דעם ראובן, קומט אויס אז דורך שמעונען גייט דאך ארויס דריי פערטל, און די תורה זאגט על פי שניים, א העלפט זאל ארויסגיין דורך איינעם און א העלפט דורכ'ן צווייטן. איז זאל טאקע זיין ביי גט, פאסט זיך דאס נישט צו זאגן, ווייל ביי גט זעט מען דאך ווען איינער אליין זאגט, איז אבער גט האט דעם דין ווי צוויי. אבער כ'האב מורא, מען וועט קומען זאגן בשאר שטרות אויך אזוי.

השתא דאיכא חד בהדיה, יעצט אז עס איז דא נאך איינער מיט אים, פסול, זאל ער זיין פסול? ווי קען דאס זיין? ער זאגט איך דארף עס נישט גוזר זיין, איך דארף, איך מאך גזירות, אבער דא קוקט דאך אויס די זאך ווי חוכא טלולא, ווען ס'איז נישט דא דער פרעמדער מענטש, דער פרעמדער מענטש איז גוט, ווייל עס איז דא נאך איינער, זאל איך פסל'ען? וואו זשע גייט רב אשי פארבעסערן? רב אשי איז ביי וועמען האלט מען רב אשי? זאגט רב אשי, אלא אמר רב אשי, אפילו אומר אני הוא עד שני פסול, הערט א מעשה, קומט צו גיין דער שליח, און ער זאגט, איין עדות האט ער געזען חתמ'נען, און די אנדערע עדות, דאס בין איך אליין, איז אויכעט פסול, מאי טעמא, או כולו קיום, בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. רב אשי'ן דארף מען אויך פארשטיין. גיט א קוק ווען ער גייט עדות זאגן אויף א פרעמדן אז דער פרעמדער האט זיך גע'חתמ'עט איז גיט, און אויב ער זאגט דאס איז מיין חתימה מוז מען צוקומען פשט אין תוספות. גיט א קוק דעם ערשטן תוספות דיבור המתחיל אני אני הוא עד שני פסול. ואם תאמר, וואס האט רב אשי פאררעכט און פארבעסערט ומי איכּא מידי, קאָן דען זײַן אַ זאַך, דאילו אָמר בפֿני נחתּם, אַז אַ אַנדער מענטש האָט געחתמעט כּשר, ומשום דאָמר, װײַל ער זאָגט, אני הוא עד שני פּסול? ונראה לר"י, זאָגט דער ר"י, כּמו שאָמר בירושלמי, װי דער ירושלמי זאָגט, דכי אָמר אני עד שני, ווען ער זאגט אז דער אנדערע עדות איז ער אליין נעשה כנוגע בעדותו, עס הייסט ווי א נוגע, ווען א מענטש איז גע'חתמ'עט וויל ער אז די זאך זאל שוין ווערן אויסגעפירט, דנראה, זעהט אויס, דלכך בא להעיד, דעריבער וויל ער עדות זאגן אויף חתימת השני כדי שתתקיים עדות חתימתו, איז דאס שטארק שטארקער מאכן זיין אייגענעם. ואם תאמר, כיוון דטעמא משום הכי, אויב דאס איז דער טעם, איז דאך דער טעם וועגן נוגע בעדות, למה ליה למימר, וואס דארף ער זאגן משום או כולו בקיום הגט, זאג וועגן נוגע בעדות, ויש לומר משום דלאו טעם גמור הוא זה, דאס אליין וואלט נישט געווען גענוג אלעס נוגע בעדות איך זאל זאגן איך זאל נישט גלייבן. איך מוז אויך צוקומען צו דעם או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים, און דאס אליין כולו בקיום הגט כולו בתקנת חכמים דאס איז אויך נישט קיין גענוגענדע טעם אז איך זאל זאגן עס זאל זיין פסול, נאר ס'איז זיך מצרף ביידע טעמים צוזאמען טו איך פסל'ען. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט אין דער משנה, כ'דארף פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אין דער משנה, אויב איינער זאגט בפני נכתב כולו,

אלא מוז איך דאך טייטשן אז דא רעדט זיך עפעס א אופן אז ס'איז יא דא עפעס א באווייז אויף דער אנדערע העלפט וואס ער זאגט נישט עדות. ווי אזוי איז דאס או כדרבא אדער ווי ס'איז ווי רבא זאגט אז דער שליח מיט נאך איינעם זענען מקיים דעם עד השני או כדרב אשי אדער ווי רב אשי וואס רב אשי זאגט אז ער זאגט אני עד שני אין אזא פאל זאגט מען ס'איז פסול. לאפוקי מדרב חיסדא, כ'קען נישט זאגן אז ס'זאל זיך רעדן ווי רב חיסדא'ס פאל, וואס איז רב חיסדא וואס ווי ער לערנט איין צוויי זאגן עדות על חתימת עד השני, דאס איז דאך א געוואלדיגע חידוש, ווייל אויף דעם איז דאך דא א קשיא מי איכא מידי דאילו אמר חד כשר השתא דאיכא תרי פסול, איז אויב ס'איז אזיין גרויסע חידוש וואלט מיר אזיין זאך די משנה געדארפן ארויס זאגן בפירוש רבא'ס זאך איז נישט קיין אזא גרויסער חידוש. פארוואס איז נישט קיין גרויסער חידוש? כאטש רב אשי פרעגט אויף דעם א קשיא, אילו מסיק ליה איהו לכולא דיבורא כשר, השתא דאיכא חד בהדיה פסול, אבער די עצם זאך איז נישט קיין אזא געוואלד ווייטע זאך. אמת טאקע ביסט גערעכט, דאס איז טאקע נישט קיין סברה, אבער כ'טוה עס גוזר זיין צוליב קיום שטרות דעלמא. צו רב אשי'ס זאך. וואס האט רב אשי געזאגט אז ער זאגט אני אהיה את שיינע? איז טאקע דא אויף דעם שווער צו זאגן וואס הייסט אילו מסיק ליה איהו לכולא דיבורא כשר, און יעצט דא איז ביי עד שני האמער דאך א צווייטע קשיא, תוספות קשיא וואס תוספות פרעגט ווען ער זאגט בפני נחתם איז כשר און ווייל ער זאגט אני הוא עד שני פסול, אבער ס'איז נישט קיין אזא גרויסע חידוש, מכח וואס איז נישט קיין גרויסע חידוש? ווייל מיר האבן געזאגט ס'א שטיקל נוגע עדות, אבער אויב די משנה זאל זיך רעדן אין דעם פאל ווי רב חסדא זאגט אז צוויי מן השוק זאגן עדות על חתימת עד השני וואלט עס די משנה געדארפן זאגן. זאגט די גמרא אמר לך רב חיסדא, רב חיסדא וועט דיר ענטפערן, ולטעמיך, לויט דיר נאך וואס דו ווילסט זאגן אז די משנה גייט מיר דערציילן א חידוש, און אויב די משנה דערציילט מיר נישט דעם חידוש איז א סימן מען האלט נישט פון דעם, וועל איך דיר פרעגן א שאלה, אין דער משנה איז דא א פאל בפני נכתב, אבל לא בפני נחתם איז פסול, למה לי, וואספארא חידוש דערציילט ער מיר אין דעם זעסטו דאך אז דאס וואס שטייט אין די משנה איז לאו דווקא צו דערציילן א חידוש, ער גייט מיר נאר דערציילן דעם דין אליין, אז בפני ער זאגט בפני נכתב ולא בפני ער זאגט נישט בפני נחתם איז פסול. איי דו פרעגסט א קשיא, זאל ער מיר לערנען די שפעטערדיגע, וועל איך וויסן א כל שכן די ערשטע, מוזטו דאך פארענטפערן אלא לא זו אף זו קתני, דו מוזט דאך ענטפערן אז דער תנא זאגט א דין, נאכהער זאגט ער נישט בלויז דעם דין, ווען קיינער זאגט נישט עדות אויף די חתימה איז פסול, נאר אפילו ס'איז עפעס דא עדות אויף די חתימה נאר נישט אויף דער גאנצער חתימה איז אויכעט פסול, אויב אזוי, הכי נמי, די זעלבע זאך לגבי וואס דו פרעגסט מיר, דו האסט מיר געפרעגט א קשיא אויב עס שטייט שוין דערמאנט בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסול, וואס איז די חידוש פון דעם? ער געבט מיר נישט א תירוץ פארוואס נישט, ווייל עס שטייט דאך שוין נאכדעם אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם איז פסול, דעריבער דארף מען דאס נישט לערנען, איך טו אויך פארענטפערן אז לא זו אף זו קתני, די טייטש לא זו וואס מען זאגט נישט עדות נאר אויף א האלבע חתימה. נאר אפילו אין אזא פאל איז אויכעט פסול, אבער גייט מען גארנישט דערציילן קיין שום חידוש, ווען ער זאל נאר וועלן דערציילן א חידוש, פארשטייט זיך וואלט ער דערציילט דעם חידוש, דאס וואס ווערט אנגערופן לויט מיר חידוש, וואס איך האב מחדש געווען. רש"י. אלא לאו על כרחך משנה יתירא דנקט, די איבריגע משנה, דער איבריגער דין וואס עס שטייט דא א אז ער זאגט בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו רבותא אתא לאשמעינן, ער גייט מיר דערציילן א חידוש, מה דלא אשמעינן וואס דאס ווייס איך נישט פון ואחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם והיכי דמי. ווי אזוי, דאס דארף איך דאך לערנען אז אויף דער אנדערע חתימה וואס ער זאגט נישט בפני נחתם איז אויך דא א באווייז, כגון דבחצי השני יש עדות איז דא עדות כדרבא אזוי ווי רבא וואס ער זאגט שנים מעידים על חתימת עד השני, נו רבא זאגט דאך אז דער שליח מיט א צווייטן זענען מקיים די עד השני, או כרב אשי, וואס רב אשי זאגט אני עד שני, און לאפוקי מדרב חיסדא, איך קען נישט זאגן אז די משנה מיינט רב חיסדא'ס זאך, דכיון דמתניתין משום רבותא אתא, די משנה גייט נאר עפעס דערציילן א חידוש, ולא פירש און ער דערציילט נישט מאי רבותא אתא לאשמעינן וועלכן חידוש, על כרחך אי אתה רשאי לתפוס המרובה, קענסטו נישט אננעמען קיין גרויסן חידוש כגון דרב חיסדא, ווייל רב חיסדא'ס זאך איז דאך א געוואלדיגער חידוש אז צוויי זאגן עדות על חתימת עד השני און דאך זאגן מיר ס'איז פסול, אלא רבותא זוטרתא, כגון דרבא, רבא'ס זאך ווען ס'דא א טעם גוזר צו זיין, רבא זאגט. אז דער שליח און אחר מקיימין איז א קליינער חידוש, ביי רב אשי אויכעט וואס ער זאגט אני עד השני איז א קליינער חידוש, ווייל איך דארף עס פסל'ן ווי תוספות איז מסביר ווייל ס'איז נוגע בעדות. דלא שמעינן רבותא, פון וואנען ווייסטו דעם חידוש? אלא משום דמשנה יתירה היא, די גאנצע זאך ווייסטו ווייל די משנה איז מיר איבריג, וכי משמע לן אפילו רבותא זוטרתא אפילו ווען איך ווייס פון דער משנה נאר א קליינעם חידוש תו לאו משנה יתירא היא איז נישט קיין איבריגע משנה והא דרב חיסדא אי הוה משמע לן אויב עס זאל מיינען זאל זיין דער דין ווי רב חיסדא פרושי קא מפרש לה וואלט ער געדארפט מפרש זיין ואם תאמר, פרעגט רשי א קשיא, לאפוקי נמי מדרבא, אפשר מיינט מען רבא'ס חידוש אויך נישט, ולא אשמועינן, אלא הא דרב אשי, מען מיינט רב אשי'ס זאך וואס ער זאגט אני עד שני. דהיא זוטרא, ווייל פשטות ווייזט דאך אויס אז רב אשי'ס זאך איז א קלענערע חידוש, א קלענערע רבותא, ווייל איך זע דאך רב אשי פרעגט אפ רבא'ן, און דאס זאגט ער אויב באשטייט ער יא? ענטפערט רשי, דרבא נמי לא עדיף ממנו, רבא'ס איז נישט קיין גרעסערע חידוש, איך גיי דאך גוזר זיין צוליב אנדערע שטרות, דבשאר שטרות נמי פסול, אין די אנדערע שטרות איז אויך פסול, קא נפיק עס גייט ארויס נכי ריבעא דממונא אפומא דחד, הילכך דעריבער בגט נמי שייך ונפסל משאר משום שאר שטרות דלא ליחלף.

ברוך השם, מסכת גיטין, דף טו, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער זו קתני. אמר רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט, דער דין איז דאך ביי שבת אז ס'זאל ווערן א רשות היחיד דארף זיין מחיצות, דאס וואס באלאנגט צו א מענטש מיט דעם איז נאך נישט קיין רשות היחיד, ס'דארף זיין מחיצות, ווי הויעך דארפן זיין די מחיצות? די מינימום צען טפחים. ס'איז דא נאך א וועג, עס ווערט א רשות היחיד, א גריב וואס איז טיף צען טפחים הייסט עס אויך רשות היחיד, איז אין דעם גריב איז א רשות היחיד, אז איינער וועט שבת אריינווארפן פון דעם רשות הרבים אין דעם גריב הייסט עס אז ער טוט מכניס זיין פון רשות הרבים רשות היחיד, איז דא דא אזא שאלה, איך האב א גריב וואס דער גריב איז טיף פינף טפחים, און אויבן איז פארהאנען א ווענטל פון פינף טפחים, ווען איך בין דא אין גריב זע איך פאר זיך א מחיצה פון צען טפחים, אבער אינדרויסן איז נאר דא פינף. האט רב חסדא געזאגט אויף דעם, גידוד חמשה, גידוד איז געוועזן די גריב איז געוועזן חמשה פינף טפחים און מחיצה חמשה אין מצטרפים הייסט עס נישט קיין מחיצה פון צען טפחים זאל עס האבן דעם דין ווי רשות היחיד וואס פאר א שייכות איז האט עס צו פריער צוליב דעם וואס ער זאגט ווייטער עד שיהא ביז ס'זאל זיין או כולו במחיצה או כולו בגידוד, די גמרא האט דאך פריער געזאגט דאס לשון או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים, זאגט ער דא אויך אזוי, אבער תוספות לערנט א אנדער פשט אינגאנצן, תוספות לערנט אז מען מיינט וועט זיין איך האב א בערגל אין רשות הרבים וואס די בערגל איז הויעך צען טפחים, און ס'איז נישט שיף אראפצוגיין איז עס ווי מ'זאגט אביסל זקוף ווי ס'איז דא דער שיער איז אויף דעם בערגל האט דעם דין ווי רשות היחיד ווען אז די בערגל איז הויעך צען טפחים זאגט תוספות אז אויב ס'איז גע די בערגל איז נאר געווען הויעך פינף טפחים און כ'האב געמאכט אויף דעם בערגל א מחיצה פון פינף טפחים דעמאלט זאג איך אין מצטרפין רשי'ס אופן וואס רשי זאגט זאגט תוספות איז עס זיך מצרף. לכאורה וואס איז די חילוק פון דעם ביז דעם? נאר ס'איז דא א איינפאכע חילוק. לאמיר נאר קלערן, ווער דארף האבן מחיצות? איך זאל אפטיילן דעם רשות הרבים פון דעם רשות היחיד? צו איך זאל אפטיילן דעם רשות היחיד פון דעם רשות הרבים? די מחיצות דארף דאך האבן ווער? די רשות היחיד. אין דעם פאל ווי רשי לערנט דעמאלט בין איך ביי דעם רשות היחיד, האב איך דאך, וועלכע מחיצות האב איך דאך? פון צען טפחים איז דאך דער רשות היחיד האט ווערט, אבער דעם דעריבער איז א זיכערע זאך אז ס'איז זיך מצרף, אבער אין דעם פאל ווי שטייט אין תוספות, ווי וויל איך מאכן דעם רשות היחיד? אויפן בערגל, ווען איך בין יעצט דא אויף דעם בערגל האב איך דאך נאר פינף, איי ווען איך בין אין דעם רשות הרבים

צום עסן. ידיים טהורות לחצאין, די הענט ווערן ריין אויף העלפט, או אדער אין טהורות לחצאין, אדער אויף העלפט ווערן זיי נישט ריין. פרעגט די גמרא היכי דמי, ווען איז, וואס מיינט מען דאס לחצאין? אילימא וועסטו וועלן זאגן אז מען מיינט ער האט גענומען וואסער א האלבן שיער, די שיער זיך צו וואשן איז א רביעית און ער האט זיך געוואשן מיט א האלבע רביעית, איי א האלבע רביעית איז דאך נישט די שיער, נאר דקא משו בי תרי מרביעית, צוויי מענטשן האבן זיך געוואשן מיט איין רביעית, דאס רופט זיך אהן לחצאין ווייל יעדער איז געווארן געוואשן מיט א האלבן שיער. והא תנן, מיר האבן דאך געלערנט אז ס'איז גוט, מיר האבן געלערנט מרביעית פון א כלי וואס די כלי איז גרויס א רביעית און די כלי איז פול מיט וואסער, נוטלין לידיים, קען מען וואשן די הענט לאחד איין מענטש אפילו לשניים, טאקע איין מענטש זאל זיך גיין וואשן מיט א האלבן רביעית טאר מען נישט, נאר אויב דאס קומט משיירי טהרה איז גוט, איך ווייס נישט וויאזוי איין מענטש קען זיך וואשן מיט א רביעית, איז דא א וועג דערמאנט? איז דאך די זאך נישט קיין שאלה. ואלא וועסטו וועלן זאגן דקא משי חדא חדא ידיה, ער האט נישט געוואשן ביידע הענט צוזאמען, נאר פריער געוואשן איין האנט, נאכער האט ער געוואשן די צווייטע האנט. דאס איז אויך נישט קיין שאלה, דאס איז א בפירוש'ע משנה, והתנן, מיר האבן געלערנט, הנוטל ידו אחת בנטילה, איין האנט האט ער זיך געוואשן מיט א כלי, דאס איז נטילה, ואחת בשטיפה, און איין האנט האט ער געטובלט אין א וואסער וואס דארט איז דא מ' סאה, ידיו טהורות, זענען די הענט ריין, איז אזא איין זאך וואס שטייט אין א משנה וועט ער נישט פרעגן קיין שאלה, וואס איז די שאלה זיינע? ואלא וועסטו וועלן זאגן

נאכער האט ער געוואשן די אנדערע האלבע האנט איז נישט ריין, זאגט די גמרא לא צריכא דאיכא משקה טופח, ער האט געוואשן א האלבע האנט און ער האט אפגעווישט, אבער נאכן אפווישן איז עס נאך געבליבן אביסעלע פייכט, נאכער האט ער געוואשן די אנדערע האלבע האנט, דעמאלט איז מען דא די שאלה. צי זאגן מיר אז דאס הייסט ווי ער האט עס געוואשן צוזאמען ווייל ס'איז דאך נאך געבליבן משקה טופח פון די ערשטע האלבע האנט, אדער ניין? רש"י.